לזכות מרת חנינא בת שמחה שתחיה מלכה ליום ההולדת שלה י"ב אלול.
אחת השיחות לצבאות השם כ"א אלול תשמ"ג. מען האט זיך אלע צוזאמען געקליבן אין דעם חודש אלול וואס דערמיט פארענדיגט זיך דער זומער, דער לעצטער חודש פון דעם זומער, וואס דער גאנצער חודש שטעלט טיילט זיך אויס פון אלע חדשים פונעם גאנצן יאר, ווי דער אלטער רבי ערקלערט דאס און ווי מערערע מאל שוין איבערגע'חזר'ט אז דעם גאנצן חודש איז מלך בשדה, געפינט זיך דער מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא דער אייבערשטער אין פעלד, דאס הייסט ווי מען פירט זיך אפילו ווען מען געפינט זיך אין פעלד איז ער אויכעט דעמאלט נאך מערער, ווי איר האט ערשט געזאגט אין די י"ב פסוקים און מאמרי חזל, אז אלעמאל איז הנה השם ניצב עליו, געפינט זיך דער אייבערשטער לעבן יעדן אידן, אנהייבנדיג פון גאר קליינע קינדער און טראגט זיך אפ אזש פון שמים וארץ. און ער טראכט קוקט זיך צו ווי אזוי דער קינד און דער ערוואקסענער איד פירט זיך, וואס דאס איז ביי דעם אייבערשטן נאך מער וויכטיגער כביכול ווי וואס ס'טוט זיך מיט די אלע הימלען און וואס געפינט זיך אין הימל, און מיט דער ערד און וואס אלץ וואס געפינט זיך אין אויף דער ערד, וואס דאס באווייזט אויף וויפיל ס'איז וויכטיג. יעדער מעשה און יעדער דיבור און אפילו א מחשבה וואס א איד טראכט ווארום פאר דעם אייבישטן איז דאך אנטפלעקט אן אונטערשיד צי דאס איז דיבור אדער דאס איז מחשבה און ער לייגט אויף דערויף אכט און שאצט דאס אפ אם עובדו כראוי. ווי דאס איז א גאנצן יאר און יעדע רגע פון דעם יאר. דערנאך איז דא נאך אויסגעטיילטע צייטן ווען דאס אויבנדערמאנטע איז נאך מער, נאך מער בולט און נאך מער וויכטיג, וואס דאס איז אין חודש אלול, וואס דעמאלט איז ערקלערט דער אלטער רבי אז אפילו ווען א איד געפינט זיך אין פעלד, דאס הייסט, אז ער פארנעמט זיך מיט אזענע זאכן וואס טאקע מותר על פי שלחן ערוך, דאס אבער פעלד זאכן דאס איז ניט אין דער צייט ווען ער דאווענט אדער ער לערנט אדער איז מקיים מצוות אדער אפילו ער עסט און טרינקט כדי ער זאל האבן א געזונטן גוף צו דינען דעם אייבערשטן, נאר ער געפינט זיך אין פעלד, דער איד טוט זאכן וואס זענען פארבונדן אין פעלד, וואו דארטן גרייט מען צו אז מען זאל קענען דערנאך האבן א רואיגן געזונטן גוף דורך דעם עסן און טרינקען, זייט מען און מען אקערט אין פעלד כדי ס'זאל ארויסוואקסן תבואה פון וועלכע ס'וועט זיין דערנאך דער ברויט און דער עסן. וועט ער קענען דערנאך דינען דעם אייבערשטן אין שטאט אין בית הכנסת און לערנען תורה אין בית המדרש, וואלטן זיי געקאנט מיינען אז אמת טאקע אז דער אייבערשטער קוקט זיך צו און ער איז קרוב, איז דאס ווען דאס רעדט זיך וועגן די צייטן פון עבודה, וואס דינען דעם אייבערשטן איז דאך דאס דורך טון מצוות. און לערנען זיין תורה, זאגט מען אז אפילו ווען מען פארנעמט זיך מיט זאכן וואס זיי זענען א צוגרייטונג דערצו, פעלד ארבעט, איז אויך דעמאלט איז ניט נאר דער אייבישטער פארנעמט עס ביים אייבישטן א וויכטיקן ארט, נאר נאך מערער, דער אייבישטער מלך מלכי המלכים גייט ארויס פון זיין פאלאץ. און גייט ארויס פון זיין עיר המלוכה, און גייט ארויס אין פעלד, ווארום ער ווייס אז דארט געפינען זיך זיינע קינדער, ווארום זיי דארפן זיך אויכעט פארנעמען מיט פעלד זאכן, איז אויך ווי זיי טוען פעלד זאכן, איז דאס דער אייבישטער מראה פנים שוחקות לכולם, ומקבל את כולם בסבר פנים יפות. בשעת מען פארנעמט זיך מיט פעלד זאכן, און דעמאלט האט מען די געלעגנהייט צוגיין צו דעם מלך און רעדן מיטן מלך, און וויבאלד אז דער מלך שטייט מיט פנים שוחקות און פנים יפות, איז ער זיך זיכער, נעמט ער אויף אלע בקשות לויט ווי פנים יפות און פנים שוחקות טוען טוען אויף. אפילו אז דאס איז א בקשה וואס איז פארבונדן מיט פעלד זאכן, וואס דאס איז די אפלערנונג פון חודש אלול, וואס דורך דערויף גרייט מען זיך צו צו קבלת עול מלכות שמים בראש השנה, אז מען געוואוינט זיך איין דעם גאנצן חודש אז אפילו ווען מען איז פארנומען מיט פעלד זאכן מער ניט ווי צוגרייטונג, צו קענען לערנען תורה און מקיים זיין מצוות, דורך דערויף וואס ער שלאפט זיך אויס נאך קריאת שמע שעל המיטה, אבער דער שלאפן אליין איז כדי ער זאל האבן א רואיגן און געזונטן גוף און נשמה, און זאל קענען זאגן גלייך ווען ער כאפט זיך אויף פון דעם שלאף, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי. בחמלה רבה אמונתך איז אויך דעמאלט ווייסט ער און דער אלטע רבי ערקלערט דאס מיט אלע פרטים אז דער אייבישטער גיט זיך אפ מיט עם אליין מיט די גאנצע שימת לב און קוקט זיך קוקט אויף עם בפנים שוחקות ובפנים יפות און אז מען מאכט אט דעם באשלוס אין חודש אלול. וואס דעמאלט האט מען די ספיציעלע הילף פון די מלך בשדה, קען מען זיך און מען פירט זיך אזוי אויף דעם גאנצן יאר וואס קומט נאך דערויף, אנהייבנדיג פון ראש השנה, אז מען האט אלעמאל דעם באור פני מלך, די פנים שוחקות ופנים יפות, סיי בשעת מען איז פארנומען מיט לערנען תורה און מקיים זיין מצוות, אויך אפילו אין די צייט ווי בשעת מען איז געווען אין קעמפ און זומער צייט, וואס דעמאלט נעמט מען זיך על פי שלחן ערוך מערער צייט אויף אפרוען זיך און אויסרוען זיך און קענען נאכמער צוגעבן אין לערנען תורה און מקיים זיין מצוות, לערנט און גיבט. כּוח און מאַכט אױפֿמערקזאַם אַף דערױף די טעג פֿון אלול, ובפֿרט נאָך אַז ייִדישע קינדער קלײַבן זיך צוזאַמען דעמאָלט, און מע קלײַבט זיך צוזאַמען אין אַן אָרט װוּ מע דאַװנט, און מע דאַװנט צוזאַמען, און אין אַן אָרט װוּ מע לערנט שיעורי תּורה און מע זאָגט אױכעט, מע לערנט צוזאַמען די י״ב פּסוקים און מאַמרי חזל. און ווי מ'וועט דערנאך אויכעט טאן איז מסיים אויכעט מיט די מצוה פון צדקה, האט מען א געבענטשטן יאר און א כתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה יעדערע פון אייך און יעדערע פון אונז, און דער גאנצער אידישער פאלק אין אלעם, אין אן אופן פון פנים שוחקות ופנים יפות. וואס דאס ווייל ס'איז דאך אויכעט פארבונדן ווי מ'האט זיך פריער דערמאנט אז די אלע זאכן באקומט מען מלכתחילה אריבער, און זיכער אז מ'באקומט אויכעט די עיקר'דיגע ברכה און די הויפט ברכה וואס קיווינו כל היום וואס יעדער איד און אלע אידן האפן צו איר יעדער טאג און דעם גאנצן טאג די גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו, וואס דעמאלט וועט מען גיין צוזאמען מיטן מלך וואס געפינט זיך מיט אונז בשדה, וועט מען גיין פון דעם שדה אין שטאט, און אין וועלכע שטאט? אין דער הויפטשטאט קריית מלך רב אין ירושלים עיר הקודש, און דארטן גופא לכו ונעלה הר השם, וועלן יעדער פון אונז בתוך כלל ישראל ארויפגיין בהר השם אויף הר הבית, און מ'וועט אריינגיין אין בית המקדש, מקדש אדנ-י כוננו ידיך, און דארט וועט זיין דער יראה כל זכורך את פני הוויה, וועט מען זען דעם מלך, נאך דערויף ווי מען האט אים געזען בשדה, וועט מען אים זען אין זיין היכל מלכותו, אין זיין בית המקדש, ובשמחה ובטוב לבב.